א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער ניין און פופציג מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם, איך בין געווען ביי א קאוטש און איך בין אסאך בעסער, אה, איך בין נישט געווען ביי א קאוטש אזוי ווייט ווי א קאוטש איז געקומען צו מיר, נישט אזוי ווייט צו מיר ווי צו דיר, און נישט אזוי ווייט געקומען צו דיר ווי דיר אריינגעשיקט א שאלה.
אריינגעשיקט א שאלה אויף די ליין וואס מען שיקט שאלות. אויף די ליין וואס מען שיקט שאלות, און די נאמבער וועל איך זאגן ביים סוף, יא? נאו פראבלעם, אקעי, סאו וואס איז די שאלה?
קודם איז ער א לייף קאוטש? אזוי אידענטיפייט ער זיך? וואס הייסט א לייף קאוטש חיים?
נו, לאמיר הערן. איך בין משער. עמיצער וואס העלפט עמיצן זיך אן עצה געבן מיטן לעבן. נישט אזוי ווייט מיט ביזנעס, און מיטן לעבן. א לייף קאוטש איז א מורא'דיגע דזשענערל ווארט, אזוי ווי זאלסט פרעגן וואס מיינט א דאקטער. סאו ס'איז דא א דזשענערל דאקטער וואס קוקט אויף, קומסט אריין ס'טוט מיר וויי דא ס'טוט מיר וויי דארט, אמאל וועט ער דיר זאגן נעם אנטיביאטיק, און אמאל וועט ער דיר זאגן גיי צו א ספעשעליסט אויף די און די זאך.
אקעי, סאו לאמיר זאגן לשם משל. סאו איין מינוט, סאו א לייף קאוטש וויאזוי איך פארשטיי, אקעי, באלד וועט מען הערן די שאלה, מיר זעהן צו אונז פארשטייען מיר עס גוט, א לייף קאוטש ווי איך פארשטיי איז אזוי ווי די דזשענערל דאקטער, וואס קומסטו אים, איינער קומט צו אים פאר פאר. איך קען מיך נישט קיין עצה געבן מיט מיין שלום בית, און איינער קומט און איך קען מיך נישט קיין עצה געבן מיט מיינע קינדער, און איינער וואס איז עכט אנעסט מיט זיך קומט ווייל איך קען מיך נישט קיין עצה געבן מיט מיך אליין. אקעי, סאו לאמיר זאגן ער איז א לייף קאוטש פאר מענטשן וואס קענען זיך נישט קיין עצה געבן מיט זיך אליין, און אקעי, זיין שאלה צו דיר חיים איז, וויאזוי ער קען, אקעי, ער איז ביזי, יא, לכאורה איז ער גוט, און מענטשן האלטן אז ער איז גוט, ער איז ביזי, ער איז פולי בוקד, ער בעט גאנץ א הויעכע פרייז, שרייבט נישט וויפיל, באט ער זאגט אז ס'איז אבאוו עוורידזש, ער איז פולי בוקד, אלע סלאטס זענען אנגעפילט, אבער למעשה מאכט ער נישט גענוג געלט, ער וויל, אדער ער וויל מאכן מער געלט, לאמיר גיין אזוי, דאס איז אייגענטליך זיין, ער וויל מאכן מער געלט. יא, סאו ער טוט עס ווייל דאס איז זיין פעשען, ער האט עס ליב צו טון, ער איז גוט מיט דעם, ער איז גוט אין דעם, ער האט ליב צו העלפן מענטשן, ער האט ליב צו סאלוון פראבלעמס, אבער ער דארף למעשה מאכן געלט אויכעט. איז ווי גייט ער פון דא ווייטער?
וואס קען אזא מענטש טון? איך פארשטיי פון צווישן די שורות, וואס איך האב פארשטאנען, איז אז ער שפירט, ער איז אנגעקומען צו א פלאץ אז ער מאכט פרנסה. פרנסה איז נישט די אישו. לאמיר זאגן באקוועם פרנסה אפילו. באקוועם פרנסה פאר יעצט.
אקעי.
ער וויל צוקומען צו א פלאץ. פון עכט האבן ישוב הדעת מיט געהעריג ווייסט ווען מ'דארף קויפן א דירה פאר א קינד זאל מען נישט דארפן טראכטן צוויי מאל ווען מ'דארף חתונה מאכן א קינד און מ'דארף מאכן דעסיזשענס צווישן געלט דעסיזשענס זאל נישט זיין קיין גרויסע אישו וואטעווער ס'איז און דאס צו טון אנצוקומען צו דארט דארף מען מאכן מער ווי ער פארדינט יעצט דאס איך ווייס נישט צו אבער זאג מיר צו דו האסט אויך אזוי פארשטאנען דאס שרייט ארויס פאר מיך צווישן די שורות אז דאס איז זיין גאול. סאו ער האט נישט קיין שום אישו צו טון ווייטער וואס ער טוט, ער לאווט עס, הלוואי קען ער דאס טון פאר די רעסט אוו היז לייף, אבער ס'מוז אויך קומען א ערנסטע פרנסה פון עס, נישט נאר אז ער זאל קענען פון טאג צו טאג קענען זיין באקוועם.
אקעי, געוואלדיג, יא.
האסט אויך אזוי פארשטאנען? יא. אקעי, סאו לאמיר עס צונעמען אביסל, אקעי? לאמיר צוריקקומען צו וואס אונז האמיר אנגעהויבן די שאלה, אונז האמיר גערעדט פון א לייף קאוטש, וואס א לייף קאוטש פארשטיי איך איז א דזשענעראל דאקטער, אקעי? נישט קיין ספעשעליסט. יעצט די שאלה איז, לאמיר גיין צו די מעדיקל פיעלד פאר א סעקענד, און לאמיר גיין באזוכן ווער מאכט מער געלט אין די מעדיקל פיעלד, א דזשענערל דאקטאר אדער א ספעטשעליסט? אקעי, נעמסט א הארט סורדזשען, איינער וואס מאכט סורדזשערי אויף א הארץ, איז ווער, וואס די, איך ווייס נישט וויפיל די קענסט די מעדיקל פיעלד, אבער וואס וואלסטו משער געווען ווער מאכט מער געלט? א ספעטשעליסט, יא. אקעי, מיין קוועשאן איז, ווען די קומסט צו די הארט סורדזשען, די הארט סורדזשען, און זאגסט אים מיין האלז טוט מיך זייער שטארק וויי. מיין האלז?
מיין האלז.
יא.
און ער ווייסט נישט וויאזוי מען זאגט אים מאך אויף גרויס די מויל און שטעק ארויס די צונג און מען טשעקט צו מען האט א סטרעפט? איי מין, וואסערע מין דאקטער איז ער? אויך נאר א ספעשעליסט?
סאו דו ווייסט, וואס וואלסטו משער געווען? ער ווייסט וויאזוי מען פרעסקרייבט אנטיביאטיק פאר א סטרעפט אויך? מסתם נישט. מסתם יא. אקעי. מסתם יא. אקעי. סאו וואס וואלט ווען געשען ווען דו קאלסט אן דעם הארט סורדזשענט און דו קומסט אריין צום הארט סורדזשענט אין אפיס און דו זאגסט פאר די ריסעפשעניסט, איי עם היר טו סי די דאקטער ביקאוס איי העוו א סאר טראוט און איי וואנט טו טשעק איף איי העוו א סטרעפ אינפעקשאן. וואס וואלט זי דיר געענטפערט?
זי וואלט מיך געשיקט צום נערוון דאקטער. אקעי, ראונג עדרעס. גיי שיף אקראס, דארטן איז די דזשענערל דאקטער, אקעי, די אנדערע זייט פון די האלוועי, דארטן קענסטו גיין פאר דעם. דאס מיינט ווייל די הארט סערדזשענט האט עכט נישט יעצט דעם מינוט דאס צו טון?
ער האט די מינוט עס צו טון, ער קען עס טון, ער קען אויך געבן די פרעסקריפשאן, אבער וואס זאלסטו צאלן זיבן הונדערט דאלער א שעה ווען דו קענסט צאלן פאר די זעלבע זאך הונדערט דאלער א שעה?
אקעי, איין תירוץ, און די אנדערע תירוץ איז ווייל איך ווייס וואס וואו מיין וועליו ליגט, און מיין וועליו ליגט אין ספעשליטי, מיין וועליו ליגט נישט אין דזשענעראליטי, אין כלליות'דיג, אקעי, סאו די פוינט איז אז ווי מער א פראפעשענעל קען זיך ספעשעלייזן מיט א זאך אלץ מער אפערטונעטי האט ער. איך בין נאך אלץ נישט צוגעקומען צו אנטרעפרענארשיפ, איך בין נאך אלץ נישט צוגעקומען צו א ביזנעס אונער, איך בין נאך אלץ נישט צוגעקומען צו ראנען א ביזנעס, איך בין נאך אלץ ביי די ספעשעליסט. און די פוינט איז ווען די קוקסט אויף א לייף קאוטש, רוב מענטשן, רוב ספעשעליסטס, רוב פראפעשענעלס וואס טוען די עריע פון קאוטשינג אדער אזעלכע מיני זאכן, איז עספעשעלי אויב מאכט ער נישט גענוג געלט וויפיל ער וויל עכט מאכן, ער מאכט באקוועם פרנסה פאר טאג צו טאג וויאזוי דו לייגסט עס אראפ, זענען אין א סיטועישען צו ביודעים אדער בלא יודעים צו צו לכתחילה זענען זיי דארט אדער זיי דערזעהן זיך אין אזא סיטועישען, אז וואטעווער לייף טראוז עט דעם וועלן זיי זאגן קדוש קדוש און וועלן עס נעמען, מינינג ווער ס'וועט אריינוואקן צו זיי מיט עני פראבלעם עני אישו, אקעי דו ביסט א לייף קאוטש לאמיך זעהן אפשר קענסטו מיך העלפן וועט ער זאגן יא ברוך השם מיין קעלענדער איז פול ברוך השם איך בין דא איך האב א קלייענט איך האב א פעישענט וואס איך קען העלפן און ער וועט אים העלפן און ער וועט מאכן ווייטער זיין באקוועמע פרנסה. ס'איז זייער זייער א שווערע זאך. פאר א פראפעשענעל וואס ס'דארף יעדן טאג אנקומען צו זיינע פעישענטס וואס קומען אן צו אים, צו זאגן פאר איינעם קום נישט ווייל איך בין נישט די ריכטיגע מענטש פאר דיר, אויב ווייסטו וויאזוי אים צו העלפן, און דו ווייסט אז איך דארף האבן די געלט צו לעבן.
כ'האב נישט פארשטאנען חיים. קענסט מיר עס מסביר זיין אויף א אנדערע אופן? יא שור שור, קוק אן, טראכט אריין, לאמיר טראכטן א גוטע משל, לאמיר נעמען די לייף קאוטש, אקעי, לאמיר בלייבן מיטן לייף קאוטש, אקעי, און לאמיר זאגן אז ער זעהט פון אלע מענטשן וואס קומען אן צו אים זעהט ער אזוי, פופציג פראצענט מענטשן וואס קומען אן צו אים זענען בחורים פון. אפ טו עידזש טווענטי, און צוואנציג פראצענט מענטשן פון אים זענען אינגעלייט וואס זיי מוטשענען זיך מיט זייער דייעט, און זיי קענען נישט געהעריג זיך א עצה געבן מיט זייער דייעט, און די אנדערע דרייסיג פראצענט זענען מענטשן וואס זיי מוטשענען זיך מיט זייער שלום בית.
אקעי.
דאס איז די סטעטס פון די מענטשן וואס קומען אן צו אים. יעצט טראכט, גיי איבער דיין דעטע ווייטער, דיינע קאסטומערס, דיינע פעישענטס, דיינע וואטעווער, דיינע קלייענטס, און קוק ווייטער. די בחורים וואס קומען אן צו דיר, קענסטו זאגן, מסתם האלב פון די וואס קומען אן צו דיר זענען באמת געהאלפן געווארן ביי דיר. די אנדערע האלב זענען געגאנגען נאכדעם צו א קאוטש זיי אויסצוהיילן פון די קאוטשינג וואס האבן גענומען.
אבער פון אנדערע זייט די אלע אינגעלייט וואס זענען אנגעקומען צו דיך פאר פאר דייעט, פאר איטינג דיסארדערס, פאר אווערוועיט, פאר אזעלכע זאכן, קענסטו זאגן אז ניינטי ניין פוינט ניין פון זיי אדער הונדערט פראצענט פון זיי זענען ארויפגעגאנגען אויף עכט א געזונטע וועג פון עסן און ממש כמעט א הונדערט פראצענט סוקסעס רעיט און זיי בלייבן דארט זיי פילן פריש און געזונט מיט ענערדזשי און עקטיוו ממש א מחיה.
קעי. די דרייסיג פראצענט שלום בית אישוס וואס דו האסט קעיר גענומען קענסטו זאגן אז. מסתם זיבעציג פראצענט זענען טאקע בעסער געווארן אין שלום בית, אבער די אנדערע דרייסיג פראצענט איז נישט דיין פאולט נאר די ווייב איז שולדיג, אבער שוין קראנקע קעיסעס וואס זאל איך דיר זאגן, אקעי? סאו ווען דו האסט די סטעטס, דו האסט די אינפארמעישן, וואס זאגט עס פאר דיר? אקעי, מיין הצלחה ליגט מיט אווערוועיט צו צו.
דיין הצלחה ליגט אין אווערוועיט און דייעט, נישט נאר דאס, אז ווען א מענטש קומט אן צו דיך פאר דייעט קענסטו אים זאגן וואן הונדערט פערסענט סערטענטי, אז איך קען דיך בעזרת השם העלפן, איך קען דיך העלפן ארויסגיין פון עס, און איינער וואס האט א הונדערט פראצענט סוקסעס רעיט איז ווערד אסאך מער ווי איינער וואס האט א פיפטי פראצענט סוקסעס רעיט, סאו ווען דו נעמסט אלע דיינע הונדערט פראצענט פון דיינע קלייענטס האסטו א פופציג פראצענט סוקסעס רעיט, אבער ווען דו נעמסט נאר דיינע דייעט פעישענטס האסטו א הונדערט פראצענט סוקסעס רעיט. סאו ווען איינער גייט אריינקומען צו מיך און זאגן אז איך זוך זייער שטארק העלפ מיט שוועריקייטן וואס איך גיי דורך מיט די ישיבה סיסטעם, און און איך בין א בחור איך מוטשע מיך, מיין זון איז א בחור ער מוטשעט זיך, העלף אים ארויס, געב אים קאוטשינג, ביסטו אין א אין א געוויסע קריטעריע פון איינער וואס העלפט איינעם מיט א פופציג פראצענט סוקסעס רעיט. אבער אבער סאו וויפיל קענסטו עס טשארדזשן? וויפיל מען טשארדזשט מיט א פופציג פראצענט סוקסעס רעיט? באט אויב יענער מענטש קומט אריין צו דיר און זאגט דיר איך וויל העלפ איך העלפ פאר מיין בחור אין ישיבה און דו וועסט אים זאגן wow טאקע דו דארפסט טאקע האבן העלפ און איך גיי דיך שיקן צו איינער וואס גייט דיך גוט גוט העלפן אויף דעם ווייל דאס איז נישט מיין עריע אוו עקספערטיז מיין עריע אוו עקספערטיז איז דייעט ווייל דארטן האב איך א הונדערט פראצענט סוקסעס רעיט און דאס איז מיין ספעשעלטי. אויטאמאטיש איז דיין גאנצע רעיט פון דיין טשארדזשן ארויפגעגאנגען, און דיין גאנצע, און דיין גאנצע מהות פון דיך איז ארויפגעגאנגען, ביסט נישט די זעלבע קאוטש, אבער כדי דאס צו. ביסט געווארן אזוי ווי א ספעשל, ביסט געווארן אזוי ווי א הארץ דאקטער, הארץ ספעשעליסט ביסטו יעצט.
ביסט א הארץ ספעשעליסט. און דו גיבסט אים א וועג וויאזוי אויסצוזוכן. וואסערע מקצוע ער זאל ווערן א ספעשליסט דארטן ווי ער האט טאקע די גרעסטע סוקסעס רעיט.
עקזעקטלי, און ס'קען אויך זיין אז דער טאטע גייט דיר זאגן אמת'דיג, wow, נו אפשר נעמסטו מיין צען יעריגע בחור, מיין צען יעריגע אינגל וואס ער מוטשעט זיך אויך זייער שטארק מיט איטינג דיסארדערס, און דעמאלטס גייסטו זאגן, איך ספעשילייז מיך מיט מענטשן מיט איטינג דיסארדערס פון עידזש עי ביז עידזש בי, אקעי, ווי מער דו קענסט אריינזומען אין עס, און דו קענסט זיין די גאו טו פערסאן פאר די זאך, אלץ מער ביסטו ווערט.
פארשטיי.
יעצט איינער אבער וואס ער מוטשעט זיך מיט זיין באקוועמע פרנסה און ער גייט דיר זאגן דארפסט זיין גערישט אז ס'קען זיין טעמפארערי גייסטו נעמען א דייוו אין דיין אינקאם.
ווייל דו גייסט אוועק שיקן א געוויסע פראצענט פון עקזיסטינג קלייענטס.
עקזעקטלי, אבער בסוף הכבוד לבוא. און ס'וועט נישט דויערן צו לאנג ביז די ווארט וועט ארויסגיין, די ווארט וועט ארויסגיין אז דער גמליאל פעמפעדוצער

אבער דו דארפסט זיין מורא'דיג דיטערמינד צו טון אזא זאך, און דו דארפסט וויסן ווער דו ביסט און וואו דו ביסט, קענען ענעלייזן, קיצור, סאו דאס איז איין וועג, אבער דאס איז נאך אלץ, דאס קען דיך מאכן א באקוועמערע פרנסה נאמבער וואן,
א באקוועמערע פרנסה, און ס'קען דיך אויך העלפן אז דו זאלסט סאך מער אינדזשויען וואס דו טוסט, ווייל ווי נישט ווי, מיט א הונדערט פראצענט סוקסעס רעיט מיין איך אז מ'אינדזשויט סאך מער וואס מ'טוט ווי מיט א פופציג פראצענט סוקסעס רעיט. און קאמפעטישן איז מער אויך נישט דא, אקעי, אלע לייף קאוטשעס זענען זייער גוט, באט איך בין די ספעשעליסט, און אויב עפעס די אנדערע לייף קאוטשעס וואס וועלן הערן די שמועס וועלן שיקן צו דיר ווען זיי וועלן האבן א דייעט פעישענט, אין דייער עידזש, אקעי, דו ביסט די ריכטיגע מענטש, סאו, דאס איז אבער נאך אלץ א ספעשעליסט. ס'איז נאך אלץ נישט קיין ביזנעס אונער, און קענסט טאקע האבן א באקוועמערע פרנסה, נאטינג ראנג, דאס קען זיין די פעד וואס דו טשוזט, און בעזר השם דארפסטו האבן די שטארקייט עס צו טון, די גאטס עס צו טון, די די ביטחון עצמי, דו ביסט דאך דער לייף קאוטש, איא? סאו דארפסטו האבן די סעלף קאנפידענס עס צו טון, און וויסן אז דאס איז דיין פאוקוס, איך זאג נישט אז דו דארפסט גיין ווי א ווי א עקסטרעמיסט און זאגן ימח שמו אויף אלע אנדערע זאכן וואס איך טו און איך גיי נאר גיין מיט יחי אדונינו אויף דייעט, אבער דארפסט פאוקוסן אויף וויאזוי דו גייסט טרענזישענען צו דעם.
אהה אהה אבער דאס איז די עיקר קיצור די די דאס איז די מ'זאגט די דזשענערל דירעקשאן אין וואס דו ביסט נאכאמאל צו צו קוקן.
יא. יעצט אבער פון די אנדערע זייט אויב ווילסטו אנקומען צו סאך מער סוקסעס ווי דעם אז דו זאלסט קענען בעזר השם ממש בויען א ביזנעס פאר דיר ווייל ביז יעצט האט מען נאך נישט געבויעט קיין ביזנעס האסט דיך בעסיקלי ספעשילייזט אין עפעס ווילסט עכט בויען א ביזנעס וואס ס'קען דיך העלפן אויף סאך א גרעסערע פארנעם מיטן אייבערשטנ'ס הילף דעמאלטס דארפסטו רילייזן אז בויען א ביזנעס פון קאוטשינג איז נישט די זעלבע זאך ווי זיין א קאוטש.
כ'פארשטיי.
זיין א קאוטש קענסטו זיין א ספעשיליסט אויב דו ווילסט מאכן באקוועמער פרנסה, אדער קענסטו זיין א דזשענערעליסט אויב דו ווילסט מאכן עוורעדזש וואס א צווייטער מאכט.
איך פארשטיי.
אויב ווילסטו אבער אנקומען צו א גרעסערע סוקסעס, דו קענסט האבן א קאוטשינג ביזנעס. וואו דו קענסט הייערן אפאר ספעשעליסטס פון אנדערע מינע ספעשעלטיס אונטער דיר וואס ס' זאלן ארבעטן אונטער דיר און ווען ס'קומט אן צו דיך א פעישענט וואס דארף דייעט שיקסטו אים צו די ספעשעליסט פון דייעט, קומט אן א פעישענט מיט שלום בית שיקסט אים צו די ספעשעליסט פון שלום בית וכו' וכו'. אדער אז דו ביסט נישט געמאכט פאר דעם קענסטו נאך אלץ עפענען א ביזנעס אבער דו ווייסט דו ביסט די ספעשעליסט פאר דעם און דו הייערסט א מענעדזשער אדער דו נעמסט קאנסולטינג. פון אינדרויסן פון אנדערע וואס האבן שוין באוויזן צו צוקומען צו נעמען ביזנעסעס צו א גרעסערע לעוועל אבער דאס איז נישט קיין ספעשעליסט אין טערעפי דאס איז א ביזנעס אונער דאס איז א אנטרעפרענור ס'איז צוויי אנדערע זאכן ס'איז דא איין מין אינקאם פאר א ספעשעליסט ס'איז דא איין מין אינקאם פאר א דזשענערעליסט און בכלל נישט די זעלבע זאך אויב איינער איז א אנטרעפרענור א ביזנעס אונער אבער דאס האט שוין נישט צו טון מיט דיין עריע אוו עקספערטיז דאס האט שוין צו טון מיט בויען א ביזנעס פון אזא זאך. אהא. זייער זייער זייער זייער קלאר. כ'מיין איך על כל פנים ווייס וואס איך ווייס וואס יעדער האט צו טון. אקעי. סאו די נומבער פאר אנטרעפרענורס צו טעקסטן חיים עקשטיין איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער שיקן א אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכוח חיים! מיי פלעזשער, און דער אויבערשטער זאל העלפן יעדער וואס הערט עס זאל זוכה זיין צו גוט געלט.
אמן!